א גוטן טאג, היינט איז דינסטאג, פרשת משפטים, איך וויל ענק איבערגעבן א באריכט וואס איז געווען היינט אין קארט מיט ר' שלמה אהרן קעלנער, ווי עטס ווייסט איז דער שייגעץ ברוך מרדכי לא די וואס ער האט מכשיל געווען א גאנצע שטאט מיט קינדער, וויל ער נאך אז ער זאל ארויס גיין פריי, נו וויאזוי טוט מען דאס, מען טרינקט איין א צווייטן, וויל איך ענק זאגן, ס'דא איינע וואס איז אראפגעגאנגען ביי אונז אין שטאט לשמצה וואס זי הייסט, דזשאדזש דימאנגא, איך האלט זי איז זייער א פיינע פרוי, זי גייט צו די זאך, שי נאוס וואט שי איז דואינג, זי איז געווען דער דזשאדזש ביי ברוך מרדכי'ן, און זי האט אריינגעשליידערט דער ברוך מרדכי'ן צוויי און דרײַסיק יאר אין תפיסה, זענען געגאנגען די אלע סאקמערע חברה, יוי זי איז א רשענטע, ימח שמו, רשענטע, מרשענטע, טשאנט, פיין, נאו פראבלעם, זייער פיין, בקיצור, דער פראסעקיוטער, ווער ס'דארף פאראורטיילן ר' שלמה אהרן קעלנער, האט מען גענומען קעווין מעקדאנעלד, עטס ווייסט ווער דאס איז, עכ פ פלאך דער וואס עטס האט אים אלע געשאלטן און ער האט אריינגעשליידערט נחמיה וועבערמאן אין תפיסה. יעצט שטעל דיר פאר אז מען האט געדארפט נעמען אזא מענטש ווי רבי שלמה אהרן קעלנער און מען דארף אים פאראורטיילן, איז דער אייבערשטער פירט אזוי זיין וועלט און ער ווייזט דווקא דער וועם דו האסט געשאלטן, דווקא דער עט מאכן א ישועה. וואלסטו דאס געגלייבט? שטעל דיר פאר דער האט דאמאלס דארף יעצט פראסעקיוטן מיסטער קעלנער. איז היינט איז מען געווען אין קאורט, קודם האט דער דזשאדזש ארויף גערופן צו רעדן ביי די בענטש צו זיי שטילערהייט זי האט געזאגט קודם פאר ר' שלמה'נס לויער וואלסט מיר געקענט געבן אין צען מינוט אין א נאטשעל זאגן פונקטליך וואס דא גייט פאר האט ער געזאגט ליסן מען האט גענומען א מענטש מען וויל אים סתם באגראבן און מען האט אים חושד געווען און מען האט אויף אים ארויף געלייגט א נאסן ליילעך פרעגט דער קעווין דער וואס האט איינגעזעצט נחמיה'ן, וואס ער איז דאך ביי אונז געווארן א ימח שמו'ניק ווייל ער איז א רשע, פרעגט ער זאג מיר וואס האסטו צו זאגן אין א נאטשעל, זאגט ער אויך דאס זעלבע, מען האט גענומען א מענטש, מען האט אים סתם ארויפגעלייגט אויף אים א נאס ליילעך, און עס איז נישט געווען ווער ס'זאל נעמען דעם קעיס און זאל עס פראסעקיוטן, מען האט געזוכט ווער ס'זאל עס טון, ס'איז געווען זעקס פראסעקיוטערס די לעצטע דריי פיר חדשים, קיינער וויל עס נישט פראסעקיוטן, ס'איז נישטא קיין קעיס. ס'דא עפעס א טעיפ מיט לגיונות וואס דאס איז געפעלטשעוועט, ס'איז נישט דא גארנישט, בקיצור איז למעשה האט זיך עס דאס געדרייט און געדרייט עס איז אנגעקומען צו גארנישט, סא דער סוף איז געווען אז מ'איז צוריק געגאנגען הויעך, נאך א פינף און פערציג מינוט גייט מען מ'האט גערעדט הויעך, און מ'האט אנגעהויבן צו פרעגן וואס גייט דא פאר, נו איז ארויסגעקומען. די גאנצע חתונה איז ארויסגעקומען, ס'איז ארויסגעקומען ביי אשכנזי, זי האט זיך דאך דערמאנט, זי זאגט אשכנזי, הי וואס די וואן דעט וואס אן סטענד, זאגט ער ניין דעטס א בראדער, אשכנזי האט אנגעזאגט טורנהיים אז ער קען בשום אופן נישט ארויספארן פון ארץ ישראל צוריק נאר מיט א רשות פון אשכנזי, אשכנזי האט אים באצאלט דעם טיקעט, אשכנזי האט באצאלט פעימענטס פאר זיין טאטן זיבן צו אכט הונדערט דאלער יעדע חודש, מ'זעהט דאך דאס אלעס. פרעגט די דזשאדזש און די אלע זאכן האט די גאווערמענט נישט געזען אז דאס האט א קאנעקשאן? האט אדאנעל געזאגט ס'איז נישט מיין דעפארטמענט איך בין א נייער, די אלטע רעזשים איז דאך שוין אינדרויסן סאו זעהט אויס אז זיי האבן נישט געזען. עניוועי איז זי געווארן לעבעדיג. ס'איז ממש זי האט זיך אויפגעלעבט. בדבר אשר זדו עליהם. בקיצור, די דימענגא, די דזשאדזש האט געפרעגט פון דעם פראסעקיוטער אדאנעל. איך וויל ביז פעברוארי צען זאל אלעס זיין אויף מיין טיש, די טער אויס, היינט נאכמיטאג גייסטו אלעס האבן אויף דיין טיש, ווייל מ'האט אלע פיילס געטראפן און ס'זעהט זיך אויס זייער זייער נישט גוט, בקיצור נאכדעם רופט זיך, האט זיך אויפגעשטעלט די, אז פרעגט די דזשאדש דעם קעווין אדאנעל, דו האסט נאך עפעס וואס צו זאגן? זאגט ער ניין איך האב שוין געזאגט גענוג, פרעגט מען דעם לויער פון ר' שלמה'ן, דו האסט וואס צו זאגן? זאגט ער וואס הייסט איך האב אסאך צו זאגן, ער האט אראפגעלייגט א דרשה וואס דא איז פארגעגאנגען, מיט די אשכנזי'ס, פרעגט זי דער אשכנזי איז געשטאנען אויף סטענד ביי מיר? זאגט ער ניין דאס איז א ברודער, נאכדעם איז ארויס געקומען אז מען האט געקויפט סרולי רובינשטיין פאר גרויס געלט, צו וויאזוי קען זיין אז מען האט אים געקויפט פאר גרויס געלט ער איז דאך אינמיטן א קעיס, ווי האט מען אים געקענט קויפן, ווי האט מען געקענט מאכן א לאסוט? זי האט אזוי אנגעהויבן צו שוימען ווייל זי קען דאך דעם קעיס, זי קען ברוך מרדכי'ס קעיס זי האט דאך אים אריין געזעצט, נאכדעם געבט ער א זאג וועגן עפעס א טעיפ וואס די אשכנזי'ס, די לעבאוויטשעס האבן אריין געברענגט, האט מען איינגעזעצט קעלנער, זאגט זי דעם טעיפ האב איך דאך געהערט נאך פארן טרייעל איך האב געפרעגט זיין לויער דעמאלס, אדיעלע, ווילסט אריינלייגן דאס אלס א וויטנעס? זאגט ער ניין, ס'איז דארט נישטא גארנישט ס'איז געפעלשעוועט און געמעקט, מחקתי. בקיצור האט זי געזאגט אויף דעם האט מען איינגעזעצט א מענטש, זי איז געווארן ווילד אז אזוינס האסטו נישט געזען, יעצט זי, כ'האב ענק געזאגט זי איז געווען דא א דזשאדזש, מ'האט זי צוגענומען פון דא און מ'האט זי צוריקגעשטעלט דא. אז זי איז געווען אין בראנקס אויפצוארבעטן אביסל איז אזא גוטער דזשאדזש, זי פארשטייט א זאך אז מען האט זי געמאכט די אדמיניסטרעיטער פון אלע דזשאדזשעס אין ברוקלין, שטעל דיר פאר ווי זי האלט, און איר האט מען אזוי ביטער אויסגעשפילט אז נאר וואס זי האט ברוך מרדכי'ן געשיקט אין דזשעיל האט מען אים ארויסגעלאזט מיט אזאלכע קליינע שטותים מיט הבלים מיט נארישקייט, ס'איז ממש א דזשאוק וואס מען האט דא געטון, עניוועי, איז צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ. אז ברוך מרדכי קומט דאך יעצט דאנערשטאג גייט ער דאך זיין אין קארט ברוך מרדכי אוודאי גייט ער זיין אין קארט שור. דער אורן איז וואס ער שרייבט אין דעילי ניוז. ער איז אונזערס א פרענד, האט ער געגעבן א זאג אזוי, איך גיי נישט אין קיין שול דאווענען, נישט קיין פרומער, זאגט ער, אבער איך מיין אז נחמיה ביז אפאר וואכן גייט ער האבן א ברייטן מנין צו דאווענען, נחמיה וועבערמאן גייט האבן א מנין, יעדער וואס איז געווען דא פארמישט. וואס האט ער עס געמיינט מען קען דא מאכן חוזק פון אלע גוים און פון די אידן מיט כאפן מיט זאגן ליגן דער האט געוואלט און ער האט געטוהן ער האט געאפערט געלט און ער האט געמאכט און יעצט האט זיך אנגערוקט נאך איינער איך וויל נאך נישט זאגן זיין נאמען ווייל ס'איז נאך אינמיטן וואס ער איז אויך א וויקטעם און כ'האב אויף אים גרויס רחמנות כ'האב שוין געזאגט זיין נאמען אפאר מאל אלס א וויקטעם כ'האב געזאגט ער קען נעבעך נישט קיין שידוך טוהן דערווייל האבן די לעבאוויטשעס געכאפט א האנט מיט אים אויכעט ער דער ברוך מרדכי האט זיך אים מכשיל געווען נאכדעם האט ער מכשיל געווען אנדערע און ער האט זיך נישט געקענט ארויסדרייען.

אבער היינט גייט דאס מער נישט ארבעטן. דער אשכנזי, נישט בערל נאר זיין ברודער, איך מיין אז ער רופט זיך סאלאמאן אויף ענגליש, דער האט געצאלט געלט און די גאווערמענט האט נישט צאמגעשטעלט אויף וואס האט צוטון איטס א ס'א זאך ס'שטינקט אזוי סאו רבותי ווען מ'זאגט דער אמת קומט ארויס ס'דויערט נאר אביסל צייט. און זיי האבן געמיינט זיי רייטן אויף יעדן, די לעבאוויטשער זענען דא אין, משה שייגעץ, רוצח פרידמאן איז דא דערין, ווייל ער האט דאך געזאגט עדות, ער איז געגאנגען זאגן טעסטימאני, יעדער איינער דא וואס איז געווען אינוואלווד גייט האבן יענע חתונה, און דא משה זאגן מי נאו ספיק אינגליש און שיקן דעם משה גאלף קליין, דעם שייגעץ, מי נאו ספיק אינגליש. אינמיטן האט דער דזשאדזש, דער לויער האט עפעס געזאגט זיין דרשה, געט דער דזשאדזש א זאג, דו ווייסט וואס איך וועל דיר זאגן? איך וויל טאקע האבן די גאנצע פרשה וואס איז געווען מיט די לעבאוויטשעס און שמעון ברוך טערקעס טויב איך וויל וויסן פארוואס זיי זענען ביידע ארויס פריי איך וויל וויסן וואס דארט איז געווען אפילו דאס קומט אויך ארויס אלעס גייט ארויסקומען ברוך השם אבי דער אייבערשטער האט שוין רחמנות איך בין זייער ווייט אוועק פון ענק אבער יעדן נאגל וואס איך האק אין דעם זכות פון דעם מצוה פון דעם מקווה וואס איך טו דא זאל ארויסקומען דער אמת אז ר' שלמה אהרן איז חף מפשע ער איז נעבעך אומשולדיג, סתם די לעבאוויטשעס האבן אנגעלייגט אויף אים, אנגעלייגט אויף אים א גאנצע מעשה, און אמאל פלעגט עס ארבעטן און היינט גייט עס מער נישט ארבעטן מיטן אייבערשטנ'ס הילף. איך האב זיי כאטשיג געפרעגט דעם פראסיקיוטער, דו גייסט פראסיקיוטן דעם קעיס? נעמט ער זיך צו לאכן, ניין.

מען האט גענומען א מענטש על לא דבר און מען האט אים באגראבן, אויסער דעם האט מען נאך געפייערט צוויי מענטשן, מען האט זיי דימאוטעד ווייל זיי האבן נישט געוואלט נעמען דעם קעיס צו גיין פראסעקיוטן, און אזוי ארבעט עס, כ'מיין איינעם האט מען אינגאנצן ארויסגעווארפן, איך וויל נישט אריינגיין אין דעם, באט למעשה איז דא אזוי. קומטס, לאמיר צוריקקומען צום אלטן אזיאטישן מאר מאר מאר מאר מאראשטן וועג. לאמיר אנהייבן אזוי. די וואס אונז רופן מיר די גרויסע רשענטע דימאנגא וואס האט געגעבן ברוך מרדכי'ן צוויי און דרײַסיק יאר, די גרויסע רשענטע וואס עטץ רופטס אזוי, זי גייט נאר זיין די דזשאדזש פאר ר' שלמה אהרן קעלנער. יעצט למעשה וואלט מען געדארפט קודם מאכן א יום תפילה ווייל ס'איז דאך אן אומגליק. דערווייל ניין, שי איז טעיקינג איט ווערי פעיר און ווערי סיריעס, דאס איז ער געווען פארגעגאנגען. און דער זעלבער וואס האט זיך דאך גערופן דעם גרויסן רשע קעווין, וואס ער האט איינגעזעצט דעם וועבערמאן, ער האט אים, מען האט אים באקומען הונדערט און דריי יאר, דער זעלבער גייט פראסעקיוטן יעצט ר' שלמה אהרן קעלנער. קומט אויס אז מען האט צוזאמגעשטעלט די טיעם פון דער גרעסטער רשע'נטע צו זיין דער דזשאדזש, און פון דעם גרעסטן רשע וואס ער גייט זיין. דער פראסעקיוטער דארף מען דאך אים געבן ווער ווייסט וויפיל יאר, כאטש דריי הונדערט יאר, אז נחמיה האט פאר גארנישט טון האט באקומען הונדערט און דריי, וויפיל דארף ער באקומען? ער האט דאך ער האט דאך געקויפט אלע וויטנעסעס. למעשה איז אבער סיי נישט אזוי ווייל מען זעהט דאך וואס דא איז פארגעגאנגען. און דער דזשאדזש פרעגט נאכאמאל וואס? די גאווערמענט האט נישט געקענט צאמשטעלן? די רילעישאנס צווישן אשכנזי און דעם וואס ער איז געשטאנען אויפן סטענד דער ברודער אין די גאנצע קעיס ענד שי דאזענט בליוו איט עניוועי שי העז א לאט טו לערן זעט אויס זי קומט פון די בראנקס זי קען נאכנישט דעם ברוקלין סיסטעם סא יעצט וועמיר זעהן וואס סגייט זיין דאנערשטאג וועמיר זעהן צו מ'וועט פראסעקיוטן ברוך מרדכי'ס קעיס צו נישט, לאמיר אלעס זעהן, און נאכדעם וועמיר זעהן וויאזוי די חברה מ'טענה'ט דאס די לויערס איידאלא מיט דערשאוויץ, איך מיין אז מ'דארף האבן נאך זעקס דערשאוויצעס וואס זאלן אריינקומען, מ'זאל אביסל אויפבוסטן די זאך, ווייל די וועי איט לוקס נאו איט דאזענט לוק טו גוד פאר ברוך מרדכי, סאו עניוועי לאמיר עס אונז לאזן אזוי, און לאמיר זעהן וואס די צייט וועט ברענגען, מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן. און יעצט האט עטס א באריכט וואס איז געווען דינסטאג אין קאורט מיט מיסטער קעלנער, יעצט גייט קומען מיר צום דאנערשטאג וואס ס'האט זיך געטוהן מיט ברוך מרדכי. יעצט קוקטס אהער עד היכן דברים מגיעים, מען האט אים געאפערט דעם ס'איז געווען כ'מיין ס'איז געווען ערב יום כיפור האט מען אים געאפערט אז מען וויל אים געבן נישט מער ווי דריי יאר, און פון די דריי יאר וואלט אויכעט אראפגעגאנגען א חלק ווייל ער איז דאך שוין געזעסן א יאר און א יאר אויף האוז ארעסט, האט מען אים געאפערט ממש א מינימום שבמינימום, און שטעל דיר פאר די גאוה האט אים נישט געלאזט און ער האט עס ריפיוזד. און קוק ווי ער האלט יעצט. און איך האף מיר זייער שטארק אז משה טעראריסט שייגעץ רוצח וועט אויך שטיין אויפן סטענד און ער וועט באצאלן זיין פרייז. אונזער הייליגער רבי האט געשריגן קולות ווער ס'וועט רירן א זאך פון מיין מוסד אויף די וואנט האט איינער געשריבן געצירקלט האט די רבי געזאגט כ'וועל מיך נוקם זיין בזה ובבא עטס ווייסטס אז דער איד איז געווען אן אש להבה ס'געווען אמאל ווען די אהרונים האבן געווארפן פאר די רעבעצין גרויסע שטיינער זאל נישט קענען גיין צום ציון, שפעטער האט מען אויפגעהויבן די שטיינער און די רעבעצין האט געלאזט איין שטיין צוואה אז דעי זאל מען מיטלייגן איר אין קבר די רבי זאל וויסן וואס מ'האט מיט איר געטון, ס'איז געקומען ביי די לוויה, האט זי געוואלט אריינלייגן די פעסטער האט געזאגט בשום אופן נישט, איך נעם עלי ועל צווארי מ'זאל מבטל זיין די צוואה איך לאז עס נישט אריינלייגן, האט ער געזאגט שטעל דיר פאר וואס דאס הייסט ווער די איד איז געווען אן אש להבה. ווער טרויט זיך אזוי צו טשעפען? מוישע טעראריסט האט זיך איינגערעדט אז ער מיז זיין דער שיקול'ס האנטער, און ממילא האט ער געטשעפעט מיטן רעבינ'ס בענקל, מיטן רעבינ'ס שיטה, מיט וואס דער רבי האט מיט אונז געלערנט תורה יראת שמים, ער האט עס אומגעברענגט, און דער זאלי דער פערד האט זיך געלאזט פון אים, ער וואלט געהאט דער זעלבע אויף א שיינעם אופן, ביי א דין תורה וואלט ער עס געהאט, אפילו מ'וואלט זיך סתם פארגליכן, אים קומט זיך דאך אויכעט. ער איז דאך א זון פונעם ברך משה. שטעל דיר פאר וואס דער שייגעץ דער רשע משה האט געטון, ער האט אונטערגעברענגט אלעס וואס דער רבי סטענדס פאר, נו ער האט עס נישט נאר יעצט, ער האט עס נאך געטון ווען דער ברך משה האט געלעבט, ער איז געגאנגען שלאגן מענטשן, געהארגעט מענטשן פאר גארנישט, און דער משה מיינט ער איז גאנע געט עוועי וויט איט, נאו וועי, דער רבי וועט זיך אין אים אזוי נוקם זיין. שוין בקיצור מ'האט געזאגט ס'מוז זיין צוויי רעבעס אבער נישט די דעת פי' וואס ער וויל שוין בקיצור איטס אווער צוויי רעבעס וועם אינטערעסירט עס אפילו ס'גייט אפילו איינער אריין אין גרויסן בית מדרש ווייל ס'איז דא די רעבע דארט איינעם אינטערעסירט צו זאלי איז יא געקומען צום דאווענען צו נישט צו ער זיצט אין פלארידע ס'אינטערעסירט אפילו נישט אז ער זיצט אין פלארידע אזאך וואס אלע רבנים האבן גע'אסר'ט. ס'גייט מיר נישט אן צו מ'האט געמוזט אדער מ'האט נישט געמוזט, משה פרידמאן האט געפילט אז ער פאלט פונעם בענקל, מען האט אים איבערגעדרייט דעמאלטס די קאר, ער האט געפילט ער פארלירט עס, איז ער געגאנגען און ער האט זיך געטראפן מיט זאליקא וואס ער איז א שפיץ דערשטריקעט, און מ'זאגט אים איך וועל דיך מאכן פאר א מענטש, דאס איז וואס דא איז געווען די גאנצע צייט.